בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף ע"ח, מ'הייבט אן דף ע"ח עמוד א', נײַן שורות פון אויבן, אלא, איז אזוי, מ'האמיר געזעהן די פריערדיגע סוגיא, רבא האט געזאגט אז פון דעם וואס שטייט שה ערגעץ ווי אין די תורה, און ווי מ'האט געשמועסט ס'איז א מחלוקת ראשונים פון וועלכע שה רבא האט עס ארויסגעלערנט, אבער אקאפנים, פון דעם וואס שטייט שה, וואס שה איז להוציא את הכלאים, איז דאס א בנין אב אויף די גאנצע תורה אז וואו ס'שטייט שה מיינט דאס נישט קיין כלאים, איז פרעגט אונז די גמרא, אלא הא דאמר רבא זה בנה אב כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים, למאי הלכתא? פשט, ווי דארף מען טאקע האבן די לימוד? רבא האט געזאגט ס'דא א בנין אב, איז ווי דארף מען האבן דעם לימוד? אי לקדשים, עסטו וועלן זאגן אויף קדשים אויף קרבנות, וואס שטייט דארט די ווארט שה? זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין ווייל בהדיא כתיב בהו שור או כשב פרט לכלאים ווי מ'האט נעכטן געזען די סוגיא אז פון דעם או איז מען ממעט כלאים, איז קען נישט זיין אויף דעם דארף מען האבן א בנין אב, ווייטער אי למעשר, עסטו וועלן זאגן אויף מעשר בהמה, וואס ווי רש"י זאגט אפילו ביי מעשר בהמה שטייט נישט שה, שטייט צאן, אבער צאן מיינט דאך שה, איז דא זאגט די גמרא דאס קען אויך נישט זיין ווייל תחת תחת יליף מקדשים, ס'דא א גזירה שווה תחת תחת צו קדשים, ביי מעשר בהמה שטייט כל אשר יעבור תחת השבט, ביי קדשים שטייט והיה שבעת ימים תחת אמו, וואס פון די גזירה שווה לערנט מען ארויס אז אסאך דינים זענען גלייך און איינע פון די זאכן וואס מען לערנט ארויס, איז אז כלאים איז נישט מחיוב במעשר בהמה, איז ווייטער דארף מען נישט קיין בנין אב אויף דעם, ווייטער אי לבכור, עסטו וועלן זאגן אז מען דארף די לימוד פון רבא אויף בכור, דהיינו א בכור בהמה טהורה, וואס א בכור בהמה טהורה דארף מען דאך געבן פארן כהן, איז דארף מען האבן א לימוד פון רבא אז דאס איז נישט געזאגט געווארן ביי כלאים, זאגט די גמרא צוויי סיבות פארוואס מען דארף נישט דעם לימוד, קודם כל, העברה העברה יליף ממעשר, ס'דא א גזירה שווה, צו מעשר בהמה, ביי ביידע שטייט העברה, ביי מעשר בהמה האבן מיר געזען שטייט כל אשר יעבור תחת השבט, ביי בכור שטייט והעברת כל פטר רחם, און ממילא קען מען ארויסלערנען פון די גזירה שווה אז אזוי ווי ביי מעשר בהמה, זאגט מען אז ס'נישט געזאגט געווארן ביי כלאים איז די זעלבע זאך בכור אויך נישט, חוץ פון דעם זאגט די גמרא נאך א סיבה, אי נמי, נדמה אמרת לא, דכתיב אך בכור שור עד שיהא הוא שור ובכורו שור, כלאים מיבעיא, פשט ביי בכור שטייט אך בכור שור, וואס פון אך בכור שור לערנט מען ארויס? אז דווקא עד שיהא הוא שור ובכורו שור, פשט די טאטע איז אן אקס און די קינד קוקט אויס ווי אן אקס, דארט איז דא א דין בכור, אבער טאמער די קינד קוקט אויס אנדערש ווי די טאטע מאמע, די קינד קוקט אויס ווי א צווייטע מין בהמה, וואס דאס ווערט גערופן א נדמה, דארט איז נישט דא קיין דין בכור, איז אויב אזוי מאדאך א נדמה איז נישט דא קיין דין בכור, כל שכן כלאים, איז ווייטער דארף מען נישט קיין לימוד, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, כי איתמר דרבא לענין פטר חמור, דהיינו ביי פטר חמור שטייט אין פסוק וכל פטר חמור תפדה בשה, איז אויף די שה רעדט רבא אז דא לערנט מען ארויס פון א בנין אב אז מען מיינט דווקא א שה, אבער א אויסגעמישטע שה, א כלאים'דיגע שה, טאר מען נישט נוצן. זאגט טאקע די גמרא כדתנן אזוי ווי מען לערנט אין א משנה, אין פודין, אז מען קען נישט מאכן פטר חמור לא בעגל, נישט מיט א עגל, ס'דארף זיין דווקא א שה, ולא בחיה, נישט מיט א חיה, ס'הייסט אויך נישט קיין שה, ולא בשחוטה ולא בטריפה, א געשאכטענע שה אדער א טרייפעדיגע שה, ווערט אויך נישט גערופן א שה כלפי דעם אז מ'זאל עס קענען נוצן אויף פטר חמור, ולא בכלאים ולא בכוי, אויך נישט מיט קיין כלאים, וואס דאס איז טאקע די לימוד פון רבא, ולא בכוי, כוי דאס איז אויסגעמישטע בהמה מיט א חיה, די אלע זאכן קען מען נישט נוצן אויף פטר חמור, דאס איז די בנין אב פון רבא, דאס לערנט מען ארויס רבא'ס בנין אב. פרעגט אבער די גמרא, ולרב אלעזר דמתיר בכלאים, רב אלעזר וואס האלט אז מען קען יא מאכן פטר חמור מיט כלאים, דתנן רב אלעזר מתיר בכלאים מפני שהוא שה, איז אויב אזוי למאי הלכתא? יעצט ווי די מפרשים זענען מסביר אז די קשיא פון די גמרא איז דא נישט וואס טוט רב אלעזר מיט רבא'ס בנין אב, פארוואס? ווייל דאס איז פשוט דאס קען מען ענטפערן אז רבא אז רב אלעזר האלט נישט פון רבא'ס בנין אב, איז אז ער האלט נישט פון די בנין אב קען מען נישט פרעגן אזא סארט קשיא אבער וואס איז ווי די מפרשים זענען מסביר אז די קשיא פון די גמרא איז אז די שה אליין וואס פון דארט האט רבא ארויסגעלערנט פשט ערגעץ ווי שטייט שה אין די תורה מ'האבן געשמועסט א מחלוקת ראשונים וועלכע שה אבער ערגעץ ווי שטייט שה אין די תורה וואס פון די שה לערנט רבא ארויס א בנין אב איז יעצט פרעגט די גמרא לויט רב אלעזר וואס טוט ער מיט די שה אליין וואס דרשנ'ט ער פון די שה אויב ער האלט נישט פונעם בנין אב. יעצט וואו איז טאקע די שה? איז ווי די מפרשים לערנען די וואס זענען אזוי מסביר די גמרא איז אז די שה שטייט ביי די בהמות טהורות די בהמות וואס מען מעג עסן דארט שטייט שה שה כשבים ושה עזים פון די שה האט רבא ארויסגעלערנט א בנין אב און יעצט פרעגט די גמרא לויט רב אלעזר וואס טוט ער מיט דעם שה ענטפערט די גמרא אמר לך רב אלעזר כי איתמר דרבא לטמא שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא. פשט ווייסט וואס ר' אלעזר לערנט ארויס פון דעם שה? רבא לערנט ארויס, דער שה שטייט דאך ביי די בהמות וואס מען מעג עסן, איז פון דעם שה לערנט ר' אלעזר ארויס אז דווקא א בהמה וואס איז טהור מעגסטו עסן, אבער א בהמה וואס איז נולד מן הטמא און ער אליין איז טמא, למשל רשי געבט צוויי דוגמאות, לאמיר זאגן א סוס האט געוואוינט מיט א פרה, און ס'איז געבוירן געווארן א סוס, אדער א רחל האט געוואוינט מיט א חזיר און ס'איז געבוירן געווארן א חזיר, איז די קינד די סארט כלאים, ס'איז נישט א געהעריגע כלאים, ס'איז א מאדנע סארט כלאים, די קינד קוקט אויס ווי די טאטע, און די טאטע איז טאקע א בהמה טמאה, איז אפילו די מאמע איז א בהמה טהורה, טאר מען נישט עסן דאס קינד, דאס לערנט מען ארויס פון שה. זאגט די גמרא, ודלא כרב יהושע, אז דאס איז נישט ווי רב יהושע, פשט רב אלעזר קריגט זיך אויף רב יהושע פארוואס? ווייל דאי רב יהושע משה כשבים ושה עזים נפקא ליה עד שיהא אביו כבש ואמו כבשה, פשט, רב יהושע לערנט ארויס די זעלבע לימוד אבער פון א צווייטע פלאץ ער לערנט נישט ארויס פון די ווארט שה, ער לערנט עס ארויס פון דעם שטייט שה כשבים, א לשון רבים, אז דארף זיין סיי די טאטע א כבש סיי די מאמע א כבשה, נישט אז די טאטע איז א בהמה טמאה, און ממילא האמיר דא צוויי לימודים וואס פון ביידע לערנט מען ארויס די זעלבע זאך רב יהושע לערנט עס ארויס פון כשבים, רב אלעזר לערנט עס ארויס פון שה, איז ווייסט מען וואס רב אלעזר טוט מיט דעם שה. פרעגט אבער די גמרא א טעכנישע קשיא, וטהורה מטמאה מי מיעברא? איז דען בכלל דא אזא זאך? איז דען דא אזא זאך אז א בהמה טמאה זאל וואוינען מיט א בהמה טהורה? און ס'זאל געבוירן ווערן א קינד? אונז ווייסן מיר דאך א כלל אז ס'קען נישט זיין אזא זאך. ענטפערט די גמרא אין דקיימא לן דאיעבר מקלוט כרבי שמעון. און ווי רש"י איז מסביר אזוי, בעצם שטייט אין די תורה אז א בהמה טהורה, וואס איז דאס א בהמה טהורה? דווקא א בהמה וואס האט די צוויי סימני טהרה. ס'דארף זיין מפריס פרסה און מעלה גרה. מעלה גרה דאס איז אינעווייניג, מפריס פרסה דאס איז די פיס דארף זיין געשפאלטן. יעצט וואס טוט זיך? מיט א בהמה וואס האט נאר איין סימן, פשט, ס'איז מעלה גרה, אבער ס'איז נישט מפריס פרסה, די פיס איז נישט געשפאלטן, איז די תורה למשל געבט א דוגמא אויף דעם, די תורה זאגט אז א גמל, וואס א גמל איז מעלה גרה און ס'איז נישט מפריס פרסה, טאר מען נישט עסן. נאר וואס, די פרשה פון גמל שטייט צוויי מאל אין די תורה, איז ר' שמעון דרש'נט פון דעם וואס שטייט צוויי מאל די פרשה פון גמל אין די תורה, אז נישט נאר א גמל בן גמלה טאר מען נישט עסן, פשט נישט נאר ווען א גמל האט א קינד איז די קינד טאר מען נישט עסן, נאר א גמל בן פרה טאר מען אויך נישט, סטייטש א גמל בן פרה, א גמל בן פרה איז טייטש וואס איז טאמער א פרה האט א קינד וואס א געהעריגע פרה אבער וואס די פיס זענען פארמאכט ס'א בעל מום איז דרשנ'ט רב שמעון אז דאס האט די זעלבע דין ווי א גמל און מען טאר דאס נישט עסן, רב שיע קריגט זיך, רב שיע האלט אז היות עס שטייט אך את זה, פון זה דרשנ'ט רב שי' אז דווקא א גמל טאר מען נישט עסן, אבער א בהמה טהורה מיט פארמאכטע פיס, א גמל בן פרה ווי עס ווערט גערופן, דאס מעג מען יא עסן. יעצט, וואס איז טאמער אזא סארט בהמה מיט פארמאכטע פיס, א גמל בן פרה, גייט און וואוינט מיט א בהמה טהורה, און די קינד איז אויך ווי די טאטע, די קינד האט אויך פארמאכטע פיס, איז לויט רבי שמעון איז פשוט, יעדע בהמה מיט פארמאכטע פיס טאר מען נישט עסן, אבער לויט רב שיע, וואס רב שיע האבן מיר געשמועסט לערנט דרש'נט פון אך את זה אז מען מעג אזא בהמה יא עסן, פון דעס וועגן די קינד וואס ווערט געבוירן פון דעם קלוט פון דעם מיט די פארמאכטע פיס, טאמער א פארמאכטע פיסיגע בהמה וואוינט מיט א כשר'ע בהמה און די קינד האט אויך פארמאכטע פיס איז די קינד טאר מען נישט עסן, דעס לערנט רב שיע ארויס פון כשבים, און דאס לערנט רבי אלעזר ארויס פון שה, פשט אוודאי קען נישט זיין אז א חזיר זאל וואוינען מיט א כשר'ע בהמה זאל געבוירן ווערן א חזיר, אבער ס'קען יא זיין אז א קלוט א כשר'ע בהמה מיט פארמאכטע פיס זאל וואוינען מיט א פשוט'ע כשר'ע בהמה און די קינד זאל אויך זיין א קלוט, איז ביי אזא סארט בהמה זאגט רב שיע און זאגט רבי אלעזר אז מ'טאר דאס נישט עסן און דאס לערנט מען ארויס לויט רב אלעזר פון שה און לויט רב שיע פון כשבים. זאגט די גמרא יעצט ווייטער בעי רבא, האט רבא געפרעגט אן איבעיא, הרי עלי עולה והפריש שור, ובא אחר וגנב, מי פטר גנב נפשיה בכבש לרבנן ובעולת העוף לרב אלעזר בן עזריה, פשט אזוי, רבא'ס בעיא איז לויט ר' שמעון, ר' שמעון האט מען געזען ביי אונז אין די משנה אז ר' שמעון האלט דבר הגורם לממון כממון דמי, און ממילא ווען איינער גנב'עט פון א צווייטן א בהמה א קדשים'דיגע בהמה וואס יענער האט זיך אונטערגענומען באחריות, וואס די חכמים האלטן ביי אזא ציור, איז ער א גונב מן הקדשים, איז דארף ער נישט באצאלן, אדער על כל פנים ד' וה' דארף ער נישט באצאלן, אבער לויט ר' שמעון אז דבר הגורם לממון כממון דמי, איז פשט האסט אפגעטון דעם באלעבאס און ממילא דארפסטו באצאלן, פארוואס ווייל יעצט דארף דער באלעבאס ברענגען א צווייטע, איז דארפסטו באצאלן פארן באלעבאס, איז פרעגט רבא וואס איז טאמער איינער האט זיך אונטערגענומען הרי עלי עולה, פשט ער האט זיך אונטערגענומען צו ברענגען א עולה און די חיוב איז אויף אים אליין, פשט טאמער ער וועט מפריש זיין א קרבן דאס גייט זיין זיין עולה און מארגן גייט עס גע'גנב'עט ווערן אדער פארלוירן ווערן דארף ער ברענגען א צווייטע, איז טאקע געגאנגען א גנב און ער האט צוגעכאפט זיין עולה פשט דער איד האט געזאגט הרי עלי עולה, ער האט מפריש געווען אן אקס, קומט א גנב און גנב'עט עס, און פארלירט עס, צו הרג'עט עס, צו וואס זאל נאר נישט זיין, יעצט וויל דער גנב צוריק באצאלן פאר דעם מענטש א נייע קרבן, איז זאגט ער פארן מענטש, דו האסט זיך אונטערגענומען א עולה, א עולה מוז נישט זיין א אקס, כ'על דיר געבן א כבש, אדער כ'על דיר געבן א פייגל, און די גמרא זאגט א כבש לויט די חכמים אדער א פייגל לויט ר' אלעזר בן עזריה, ווי קומט דאס אריין, זאגט די גמרא, דתנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט מנחות, הרי עלי עולה, ווען איינער נעמט זיך אונטער צו ברענגען א עולה, איז יביא כבש, קען ער ברענגען א כבש, ער דארף נישט ברענגען א בקר, א טייער זאך, ער קען ברענגען אפילו א כבש, רבי אלעזר בן עזריה אומר, יביא תור או בן יונה, ער קען אפילו ברענגען א פייגל, און ווי די גמרא זאגט דארט אין מנחות אז בעצם איז נישטא דא קיין מחלוקת, נאר אין די פלאץ ווי דער תנא קמא האט געוואוינט איז די כבש געווען ביליגער ווי א עוף, פאר דעם כאפט ער אן כבש, אין די פלאץ ווי רבי אלעזר בן עזריה האט געוואוינט, איז א עוף געווען ביליגער ווי א כבש, פאר דעם כאפט ער אן א דוגמא פון א עוף, און ממילא פרעגט די גמרא צי דער גנב קען גיין צום נגנב און זאגן נא דיר צוריק א עולה, האסט זיך אונטערגענומען א עולה, דא נעם א עולה, א ביליגער עולה, עס דארף נישט זיין דער טייערער עולה וואס דו האסט מפריש געווען, מאי וואס די דין, פרעגט רבא, מי אמרינן שם עולה קביל עילויה, פון איין זייט קען מען זאגן אז למעשה ער האט זיך אונטערגענומען א עולה, כ'האב אים געגעבן א עולה, או דלמא אפשר ניין, מצי אמר ליה קען זיין דער נגנב קען זאגן פארן גנב, אנא מצוה מן המובחר בעינן למיעבד, איך וויל טון א מצוה מן המובחר, איך האב זיך אונטערגענומען צו ברענגען א עולה און כ'האב מפריש געווען אן אקס, איז צאל מיר צוריק אן אקס, געב מיר נישט צוריק א פייגל, געב מיר נישט צוריק א כבש. זאגט די גמרא בתר דבעיא הדר פשטה, למעשה האט רבא פושט געווען די בעיא אז גנב פטר עצמו בכבש לרבנן בעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה, אז יא ער קען זיך פטר'ן מיט דעם וואס ער געט צוריק א כבש אדער א עוף אויכעט, זאגט טאקע די גמרא, רב אחא בריה דרב איקא מתני לה בהדיא, האט עס קלאר געלערנט פשט נישט אויפן אופן פון א שאלה מיט בתר דבעיא הדר פשטה, נאר פשוט אז רבא האט געזאגט א מימרא אמר רבא הרי עלי עולה, והפריש שור ובא אחר וגנבו פטר עצמו בכבש לרבנן ובעולת העוף לר' אלעזר בן עזריה, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מכרו חוץ מאחד ממאה שבו. פשט, אונז האט מען געזען אז ווען איינער גנב'עט א בהמה און טבחו אדער מכרו דארף ער באצאלן ד' וה', איז זאגט יעצט די משנה וואס איז טאמער איינער האט פארקויפט די בהמה פשט א גנב האט געגנב'עט א בהמה און ער האט עס פארקויפט אבער ער האט עס נישט אינגאנצן פארקויפט ער האט איבערגעלאזט ביי זיך א הונדערטסטל א קליין חלק, איז וועלן מיר שוין זעהן די משנה אז ער דארף נישט צאלן ד' וה' פארוואס? ווייל סדארף זיין א גאנצע מכירה, דא איז נישטא קיין גאנצע מכירה ער האט איבערגעלאזט ביי זיך אביסל און ממילא דארף ער נישט צאלן ד' וה', או נאך א דוגמא זאגט די משנה שהיתה לו בו שותפות, פשט א שותף האט באגאנבעט זיין שותף צוויי מענטשן האבן געהאט בשותפות א בהמה, ראובן און שמעון, שמעון האט געגאנבעט די בהמה פון ראובן און ער האט עס פארקויפט, איז דא אויך דארף ער נישט צאלן ד' וה' ווי מ'וועט שוין זעהן, ווייל היות וואס האלב פון די בהמה האט ער געמעגט פארקויפן, און ממילא הייסט עס נישט אז מכרה כולה באיסור, און ממילא דארף ער נישט צאלן ד' וה'. די זעלבע זאך נאך א דוגמא זאגט די משנה, השוחט ונתנבלה בידו, ער האט גע'שחט'ן די בהמה, פשט דער גנב האט גע'שחט'ן די בהמה, און ס'איז געווארן א נבילה אינמיטן די שחיטה, ער האט עס נישט גוט גע'שחט'ן די בהמה איז געווארן א נבילה, וואס אויך ביי דעם דארף מען נישט צאלן ד' וה', ווייל ווי מ'האט שוין געזען ס'דארף זיין א גוטע שחיטה, דא איז נישט געווען קיין גוטע שחיטה, אדער הנוחר, איינער צורייסט די בהמה אויף צוויי פון די נאז ביז די הארץ האט ער צושניידט עס אויף צוויי און מאכט נישט קיין כשר'ע שחיטה, איז אויך דא דארף ער נישט צאלן ד' וה', אדער והמעקר איינער וואס פליקט אויס די קנה מיט די ושט אן א מעסער, ווייטער אן אופן פון נישט קיין כשר'ע שחיטה, איז ביי די אלע ציורים זאגט די משנה, משלם תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ד' וה' איז נישט דא, אזוי ווי מיר האבן געשמועסט, זאגט די הייליגע גמרא, מאי חוץ מאחד ממאה שבו, מען האט געזען די משנה אז טאמער מען לאט איבער טאמער דער גנב לאט איבער ביי זיך אפילו א הונדערטסטל הייסט עס נישט א גאנצע מכירה און מען דארף נישט צאלן ד' וה' איז פון וועלכע חלק רעדט מען דא וואסערע חלק פון די בהמה האט דער גנב איבערגעלאזט פאר זיך אמר רב זאגט רב חוץ מדבר הניתר עמו בשחיטה פשט רב זאגט אז ווייסט וואסערע שיעור הייסט א חשובע שיעור אז דאס פטר'ט פון ד' וה' נאר א שיעור וואס איז ניתר עמו בשחיטה פשט למשל די פלייש פון די בהמה וואס מען קען נישט עסן די פלייש אן קיין שחיטה איז דאס טאמער די גנב האט איבערגעלאזט פון די פלייש פאר זיך אפילו א הונדערטסטל, איז דעמאלטס איז ער פטור פון ד' וה' אבער וואס איז טאמער די גנב האט איבערגעלאזט פאר זיך די הערנער, אדער די וואל, אדער אפילו די פעל, וואס אויף די אלע זאכן דארף מען נישט קיין שחיטה, ס'איז מותר אפילו אן שחיטה, איז דאס, זאגט רב, דאס הייסט ניטאמאל א שיעור, דא אוודאי דארף מען יא צאלן ד' וה' ולוי אמר, לוי זאגט ניין. חוץ מגיזותיה, אפילו די וואל, פשט אפילו אז דער גנב האט איבערגעלאזט פאר זיך די וואל, הייסט עס אויך א שיעור און מ'איז פטור פון ד' וה', וכן תניא במתניתא חוץ מגיזותיה, ס'איז אויך דא אזא ברייתא וואס זאגט ווי לוי, פרעגט די גמרא מיתיבי א קשיא פון א ברייתא, איז אזוי, גייען מיר דא זען אפאר שיטות לגבי די שיעור וואס די גנב דארף זיך איבערלאזן צו פטר'ן פון ד' וה', זאגט די ברייתא אזוי, תנא קמא האלט, מכרה, חוץ מידה, חוץ מרגלה, חוץ מקרנה, חוץ מגיזותיה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, פשט תנא קמא האלט, אז טאמער דער גנב האט איבערגעלאזט פאר זיך נישט קיין חילוק וועלכע חלק, א האנט, א פיס, א הארן, אפילו די וואל, האט ער זיך געפטר'ט פון ד' וה'. אזוי האלט דער תנא קמא, וואס בעצם דער תנא קמא האלט פונקט ווי לוי, אז יעדע סארט שיעור, אפילו פון די וואל, הייסט א שיעור וואס פטר'ט פון ד' וה'. ווייטער, רבי אומר, רבי זאגט אן אנדערע שיטה, וואס דאס שטימט נישט ווי רב, נישט ווי לוי. רבי זאגט, דבר המעכב בשחיטה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ושאינו מעכב בשחיטה, משלם תשלומי ארבעה וחמשה, פשט אזוי, זאגט רבי, ווייסט וואסערע שיור הייסט א חשוב'ע שיור? דווקא אזא סארט שיור פון אן אבר וואס איז וויכטיג פאר די בהמה אויף צום שעכטן, פשט, לאמיר זאגן אז די גנב האט איבערגעלאזט ביי זיך דאס הארץ, ער פארקויפט די גאנצע בהמה חוץ דאס הארץ, איז א בהמה קען נישט לעבן אן א הארץ טאמער מען וועט אויספליקן די הארץ אין די בהמה, עט שוין שחיטה נישט העלפן די בהמה זיין נבילה, אדער א לעבער, פליקסט אויס די לעבער די בהמה טויט, העלפט נישט קיין שחיטה, און ס'דא מפרשים וואס האלטן אפילו אזעלכע אברים וואס מאכט די בהמה א טריפה, איז דאס אויך דאס הייסט א חשובע שיור וואס פטר'ט פון ד' וה' איז אזוי האלט רבי אבער וואס איז טאמער א גנב האט איבערגעלאזט פאר זיך די אונטערשטע חלק פון די הענט אדער אונטערשטע חלק פון די פיס אדער אזעלכע סארט זאכן אדער א אויג לאמיר זאגן דאס איז נישט גענוג א שיור אויף זיך צו פטר'ן פון ד' וה' אזוי האלט רבי באלד עמיר זען וואס די מקור פון רבי ר' שמעון בן אלעזר אומר ר' שמעון בן אלעזר זאגט אויך אן אנדערע שיטה אויך דאס שטימט נישט ווי רב נישט ווי לוי רבי שמעון בן אלעזר זאגט, חוץ מקרנה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, חוץ מגיזותיה, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. פשט, רבי שמעון בן אלעזר האלט אז אלע אברים נישט קיין חילוק וואס די שיור זאל נאר נישט זיין, פטר'ט מען זיך פון ד' וה', חוץ פון די וואל אליין. פשט די הארן, טאמער דער גנב לאזט איבער פאר זיך, איז אוודאי איז ער פטור פון ד' וה' אבער די וואל אז מען לאזט איבער די וואל פאר זיך, דארט פטר'ט זיך נישט פון ד' וה' וואס ווייטער דאס שטימט נישט מיט לוי, מיט לוי אפגערעדט, ווייל לוי האט געהאלטן אפילו מיט די וואל קען מען זיך פטר'ן פון ד' וה' מיט רב אויך נישט, ווייל רב האט דאך געהאלטן אז די הארן די וואל די אלע זאכן הייסן נישט קיין שיור, איז רבי שמעון בן אלעזר זאגט אזא שיטה באלד עמיר זען וואס די מקור פון רבי שמעון בן אלעזר, על כל פנים פרעגט יעצט די גמרא, בשלמא ללוי כתנא קמא, לוי האט מען געזען האלט ווי די תנא קמא דאס איז פשוט, אלא לרב כמאן, רב האלט נישט ווי קיין איינער פון די תנאים וואס מען האט דא געזען אין די ברייתא, ענטפערט טאקע די גמרא אמרי רב דאמר כי האי תנא, רב האט אן אנדערע תנא, וואס דאס איז אויך א רבי שמעון בן אלעזר, וואס דער צווייטער רבי שמעון בן אלעזר האלט ווי רב, באלד עט די גמרא פרעגן, אז ווי קען זיין צוויי רבי שמעון בן אלעזר'ס, מען האט דאך שוין געזען די שיטה פון רבי שמעון בן אלעזר, און די גמרא גייט טאקע ענטפערן, תרי תנאי אליבא דרבי שמעון בן אלעזר, אז ס'איז טאקע א מחלוקת בשיטתו, אבער על כל פנים, זאגט די גמרא רב האט א תנא וואס האלט ווי אים, דתניא, מען האט געלערנט אין א ברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, מכרה חוץ מידה חוץ מרגלה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, פארוואס ווייל דאס איז א זאך וואס דארף האבן א שחיטה, אבער חוץ מקרנה חוץ מגיזותיה, וואס דאס איז זאכן וואס דארפן נישט קיין שחיטה און ס'מותר אפילו אן א שחיטה, משלם תשלומי ארבעה וחמישה וואס דאס איז פונקט ווי די דין פון רב. על כל פנים האמער דא געהאט פיר שיטות למעשה, מ'האמער געהאט די שיטה פון די תנא קמא, וואס לוי האלט ווי די תנא קמא, אז יעדע סארט שיור איז א שיור וואס פטר'ט פון ד' וה' אפילו די וואל אויכעט, שפעטער האמער געהאט די שיטה פון רבי, וואס רבי האט געזאגט אז דווקא אזא סארט אבר וואס פעלט אויס צום לעבן פון די בהמה ווי די הארץ ווי די לעבער אזא סארט אבר דאס הייסט א שיור, אנדערע זאכן נישט. שפעטער האט מען געזען די ערשטע רבי שמעון בן אלעזר וואס ער האלט אז אלעס הייסט א שיור חוץ די וואל, און שפעטער האט מען געזען די צווייטע רבי שמעון בן אלעזר וואס ער האלט ווי רב האט געזאגט אז דווקא א דבר הניתר בשחיטה ווי למשל די הענט די פיס אזעלכע סארט זאכן הייסט א שיור אבער וואל, פעל, קרניים די אלע זאכן הייסן נישט קיין שיור, פרעגט די גמרא במאי קא מיפלגי וואס די יסוד המחלוקת צווישן די פיר שיטות, זאגט די גמרא, תנא קמא סבר דער תנא קמא האלט, און אזוי אויך לוי, וואס לוי האלט ווי דער תנא קמא, ער האלט, סבר, וטבחו כולו בעינן, ומכרו כולו בעינן, פשט תנא קמא האלט אז די טביחה אזוי ווי די טביחה דארף זיין א גאנצע טביחה, איז די מכרו דארף אויך זיין א גאנצע מכירה, טאמער די גנב האט איבערגעלאזט וואס זאל נאר נישט זיין, פעלט דא אין די מכירה, און ממילא דארף מען נישט צאלן ד' וה', זייער פשוט, ורבי.

דאס טאמער די אייברים זענען כלול אין די מכירה הייסט דאס א מכירה דארף מען צאלן ד' וה' אבער וואס איז לגבי די אנדערע סארט אייברים וואס פעלט נישט אויס אויף צום שחיטה למשל די אונטערשטע חלק פון די הענט די אונטערשטע חלק פון די פיס וואס אפילו מען האקט עס אראפ פון א בהמה קען מען עס נאך שעכטן דאס האלט רבי אז טאמער די גנב האט איבערגעלאזט פאר זיך איז אוודאי הייסט דאס א מכירה און מען דארף צאלן ד' וה'. אזוי האלט רבי. ווייטער ור' שמעון בן אלעזר, וואס האלט די ערשטע ר' שמעון בן אלעזר, איז די ערשטע ר' שמעון בן אלעזר בעצם האלט ווי די תנא קמא, אז דארף זיין טבחו כולו בעינן מכרו כולו בעינן, אז מען דארף פארקויפן די גאנצע בהמה טאמער מען האט איבערגעלאזט וואס זאל נאר נישט זיין פאר זיך, בעצם איז מען פטור, דארף מען נישט צאלן ד' וה', אבער וואס? סבר ער האלט, קרנא דלא למיגזא קיימא הוי שיור, ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, גיזותיה דלמיגז קיימא לא הוי שיור ומשלם תשלומי ארבעה וחמישה, פשט רבי שמעון אלעזר האלט דאס איז אלץ גוט אויף זאכן וואס איז נישט געמאכט אויף צו שניידן, אבער וואל וואס דאס איז געמאכט אויף צו שניידן, דאס האלט ער דאס הייסט אינגאנצן נישט קיין שיור, דאס הייסט נישט אז מ'האט נישט אינגאנצן פארקויפט, מ'האט אלעס פארקויפט ווייל די וואל איז סיי ווי סיי געמאכט אויף צו שניידן, איז דא, האלט ר' שמעון אלעזר ווייטער דארף מען צאלן ד' וה' דאס איז די ערשטע ר' שמעון אלעזר, ווייטער ואידך תנא דבי ר' שמעון אלעזר, וואס האלט די צווייטע ר' שמעון אלעזר וואס רב האלט ווי אים, איז זיי בעצם האלטן אויך ווי די תנא קמא, אז עס שטייט וטבחו ומכרו מיינט עס כולו בעינן, מען דארף פארקויפן די גאנצע, אבער ער האלט סבר ידיו ורגליו דצריכי טביחה הוי שיור ולא משלם תשלומי ארבעה וחמישה, קרניה וגיזותיה דלא צריכי טביחה לא הוי שיור, פשט טעכניש, די צווייטע ר' שמעון אלעזר האלט אז ריכטיג מען דארף א גאנצע מכירה, אבער. ווען דער גנב לאזט איבער פאר זיך אזעלכע סארט חלקים וואס דארפן ניטאמאל קיין שחיטה ווי למשל א הארן ווי למשל וואל, דאס הייסט נישט קיין שיור זיך צו פטר'ן פון ד' וה', נאר אזעלכע סארט זאכן וואס זענען ניתר בשחיטה, ווי פלייש, אזעלכע סארט זאכן, דאס הייסט א שיור וואס פטר'ט פון ד' וה'. על כל פנים פרעגט אונז די גמרא קשיא דרבי שמעון בן אלעזר אדרבי שמעון בן אלעזר, אונז האבן דאך דא צוויי שיטות פון רבי שמעון בן אלעזר ווי אזוי ארבעט עס, ענטפערט די גמרא תרי תנאי ואליבא דרבי שמעון בן אלעזר, ס'איז טאקע א מחלוקת תנאים וואס איז געווען די שיטה פון רבי שמעון בן אלעזר. זאגט די גמרא יעצט ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, הגונב הקיטעת, איינער וואס גנב'עט א בהמה מיט אפגעהאקטע פיס, אדער ואת החיגרת, א הינקעדיגע בהמה, ס'דא וואס זאגן קיטעת מיינט אפגעהאקטע האנט און חיגרת איז אפגעהאקטע פיס, על כל פנים, עמיר שוין זעהן אז ביי די אלע ציורים, טאמער די גנב האט עס גע'שחט'ן אדער פארקויפט, דארף מען צאלן ד' וה', איי פארוואס? ווייל דאס הייסט נישט קיין שיור, שיור איז נאר ווען די גנב לאזט איבער פאר זיך א חלק פון די בהמה, דא אז ער האט עס גע'גנב'עט מיט אפגעהאקטע פיס און ער האט עס פארקויפט אזוי, איז אוודאי דאס א גאנצע מכירה, אדער אז ער האט עס גע'שחט'ן אוודאי איז דאס א גאנצע שחיטה, וואס מען דארף צאלן ד' וה' די זעלבע זאך ואת הסומא, א בלינדע בהמה, וכן הגונב בהמת השותפין, איינער וואס גנב'עט א בהמה פון שותפין איז ביי די אלע ציורים חייב, דארף מען צאלן ד' וה'. אבער, זאגט די ברייתא, ושותפים שגנבו, וואס איז טאמער שותפים האבן גע'גנב'עט א בהמה פטורים, דא דארפן זיי נישט צאלן ד' וה'. איי פרעגט די גמרא א סתירה פון אן אנדערע ברייתא, והא תניא שותפין שגנבו חייבים, אין א צווייטע ברייתא שטייט אז שותפים זענען יא מחיוב, אמר ר' נחמן ענפערט ר' נחמן לא קשיא, כאן בשותף שגנב חברו, כאן בשותף שגנב מעלמא, פשט, די ברייתא וואס זאגט פטור, רעדט זיך א שותף וואס האט באגנב'עט זיין שותף, אזוי ווי ביי אונזער משנה האמיר געזען, אז טאמער ראובן און שמעון האבן א שותפות, און שמעון גנב'עט ראובן'ס חלק, פשט שמעון נעמט די בהמה און פארקויפט עס פאר א צווייטן, ער באגנבעט זיין שותף, דא אוודאי איז מען פטור פון ד' וה' פארוואס? ווייל ס'איז נישט געווען מכירה כולה באיסור, אדער אז ער שעכט איז נישט געווען טביחה כולה באיסור ווייל האלב באלאנגט דאך פאר אים, אבער ווען צוויי שותפים גנב'נען פון א צווייטן א בהמה, אדער זיי גנב'נען צוזאמען אדער איינער גנב'עט על דעת חברו, דא אוודאי איז מען מחיוב, און דאס האט די ברייתא געזאגט שותפין שגנבו חייבים. איתיביה רבא לר' נחמן, פרעגט אבער רבא א קשיא אויף ר' נחמנ'ס תירוץ,

מיינט, איין שותף האט בא'גנב'עט א צווייטן שותף. דא מוז זיין אז שותפים שגנבו מיינט, צוויי שותפים האבן בא'גנב'עט א דריטן. ווייל אז איין שותף האט בא'גנב'עט א צווייטן שותף שטייט קלאר אין די ברייתא שותף שגנב מחבירו ושותפים שגנבו פשט די ברייתא רעדט פון ביידע. און אף על פי כן זאגט די ברייתא ביי ביידע אז מ'דארף נישט צאלן ד' וה'. איז וויאזוי זאגט ר' נחמן אז דארט ווי צוויי שותפים בא'גנב'ענען א דריטן דארפן זיי יא צאלן ד' וה'? דא זעהט מען קלאר אז נישט. אלא אמר ר' נחמן, און ממילא זאגט ר' נחמן אן אנדערע תירוץ, אז אוודאי ביידע בריית'ס וואס רעדן פון שותפים שגנבו, רעדן זיך פון שותפים וואס האבן בא'גנב'עט א דריטן, אבער וואס לא קשיא, כאן בשותף שטבח לדעת חברו, כאן בשותף שטבח שלא לדעת חברו, פשט, ווייסט ווען מ'איז חייב ד' וה', ווייסט ווען מ'איז פטור ד' וה', זאגט ר' נחמן, ווען צוויי שותפים האבן גע'גנב'עט צוזאמען, שפעטער האט איין שותף גע'שחט'ן, דא אוודאי איז מען פטור פון ד' וה', פארוואס? ווייל עס דארף זיין טביחה כולה באיסור, דא איז נישט געווען טביחה כולה באיסור, דא זיין חלק, אויף דעם וואס ער האט גע'שחט'ן זיין חלק, אויף דעם אוודאי וואלט ער געווען מחיוב ד' וה', אבער דאס ער האט גע'שחט'ן זיין חבר'ס חלק אן דעם וואס זיין חבר האט אים געלאזט, איז די חבר זיינער טאקע געווען א שותף אין די גניבה, אבער נישט קיין שותף אין די טביחה, איז דאס אזוי ווי איינער גייט צו א צווייטענס בהמה, לאמיר זאגן איינער האט גע'גנב'עט א בהמה, קומט א צווייטן און שעכט עס, אוודאי ביי אזא ציור דארף מען נישט צאלן ד' וה' איז דארט טאקע איז פטור, אבער ווייסט ווי מ'איז מחיוב? דארט ווי דער גנב האט עס געטון על דעת חברו, פשט דארט ווי צוויי שותפים האבן גע'גנב'עט, און איינער האט גע'שחט'ן אבער על דעת חברו פשט דעם שותף זיינער האט אים געזאגט שעכט אויך פאר מיר, וואס אונז האבן דאך שוין געזען א כלל אז אפילו נארמאל ווייסט מען אין שליחות לדבר עבירה, ווען ס'קומט צו טביחה מכירה זאגט מען נישט אין שליחות ווייל אוודאי דארט איז יא שייך שליחות, איז דא אוודאי דארף מען יא צאלן ד' וה'. יעצט דרך אגב רש"י רעדט אויס אז אפילו טאקע מ'האמיר געזעהן דף עיין א' דף עיין ב' אז חמשה בקר מיינט אפילו חמשה חצאי בקר און מילא אפשר זאל איינער פרעגן אז דא אויך ווען צוויי שותפים גנב'נען און נאר איינער שעכט זאל דער וואס האט געשאכטן צאלן חמשה חצאי בקר איז דא זאגט רש"י אוודאי דאס איז נישט קיין קשיא פארוואס ווייל ווייסט וואו מ'דארף צאלן חמשה חצאי בקר דאס איז דארט וואו איינער האט געגנב'עט די גאנצע און ער האט געשאכטן כולה באיסור, שפעטער איז ער געגאנגען לאמיר זאגן די בהמה האט אמאל באלאנגט פאר צוויי שותפים מ'האט מודה געווען פאר איינער פון די שותפים, איז דארף ער צאלן די חמשה חצאי בקר פארן צווייטן שותף, אבער לפחות דארט איז די גאנצע שחיטה געווען באיסור, דא טאמער איין גנב שעכט די בהמה אן דעם חבר'ס רשות, איז באמת געווען דא א האלבע טביחה, ווייל האלב איז נישט געווען באיסור איז דא באמת איז מען פטור פון ד' וה'. זאגט די גמרא ווייטער בעי רבי ירמי', האט רבי ירמי' געפרעגט אן איבעיא, מכרה חוץ משלושים יום, וואס איז טאמער דער גנב האט פארקויפט חוץ דרײַסיק טאג פשט די ערשטע דרײַסיק טאג נעמט זיך דער גנב אויס אז ער קען זיך נאך אלץ באנוצן מיט די בהמה, אדער חוץ ממלאכתה, דער גנב נעמט זיך אויס אז ער קען נאך אלץ ארבעטן מיט די בהמה פשט דער קונה העט קענען נוצן די פלייש פון די בהמה ער קען עס שעכטן אבער דערווייל קען דער גנב ארבעטן מיט דעם, אדער חוץ מעוברה, ער פארקויפט עס על דעת דעם אז די עובר בלאנגט פאר אים פשט די בהמה איז א מעוברת און דער גנב לאזט איבער די עובר פאר זיך, מאי וואס די דין הייסט דאס א גאנצע מכירה צו נישט? דארף מען צאלן ד' וה' צו נישט? איז די גמרא מעיר אויף די לעצטע נקודה אויף די שאלה פון חוץ מעוברה זאגט די גמרא אליבא דמאן דאמר עובר ירך אמו הוא לא תיבעי לך פשט ס'איז דא א באקאנטע מחלוקת צו עובר ירך אמו צו די עובר הייסט א אבר פון די מאמע אדער ס'איז א באזונדערע זאך איז זאגט די גמרא לויט די מאן דאמר אז עובר ירך אמו אז די עובר הייסט א חלק פון די מאמע איז לויט דעם איז אינגאנצן נישט קיין שאלה דא ווייל דהא שייר בה טאמער די גנב האט איבערגעלאזט פאר זיך דעם עובר איז פשט ער האט געמאכט דא א שיור פון איינע פון די אברים איז אוודאי איז מען פטור פון צו צאלן ד' וה' כי תיבעי לך די שאלה איז אליבא דמאן דאמר דעובר לאו ירך אמו אז די עובר איז נישט קיין חלק פון די מאמעס גוף נאר ס'איז א באזונדערע זאך איז לויט די לויט די מאן דאמר איז מאי וואס די דין צי זאגט מען מימר אמרינן כיון דמחובר בה הוי שיור, למעשה, די עובר איז מחובר צום מאמען, איז אפשר הייסט עס א שיור, או דילמא, כיון דלמיפרש מינה קאי, אדער אפשר היות וואס למעשה צום סוף גייט עס נפרש ווערן, ס'גייט נפרד ווערן פון די מאמען, איז לא הוי שיור הייסט עס נישט קיין שיור. זאגט די גמרא איכא דאמרי, ס'איז דא וואס זאגן אביסל אנדערש די צדדי הספק, אז פון איין זייט קען מען זאגן כיון דלאו ירך אמו הוא, לא הוי שיור, למעשה, ס'איז נישט קיין אבר פון די מאמע, או דילמא אפשר ניין, כיוון דצריך לאישתרויי בהדה בשחיטה, כמאן דשייר בגופה דמי, פשט טאמער מען וויל עסן דעם עובר, איז וויאזוי איז מען מתיר די עובר אויף צו עסן ווען מען שעכט די מאמע, איז דאך דא א דין פון א בן פקועה אז מען שעכט א בהמה מעוברת, ווערט די עובר אויך מותר אויף צו עסן, איז אויך דא, אז היות וואס ווען מען שעכט די מאמע, קען מען עסן דעם עובר, פשט די עובר דארף צוקומען צו מאמע'ס שחיטה, איז אפשר הייסט עס יא א חלק פון דעם גוף תיקו, זאגט די גמרא די אלע איבעיות בלייבן שווער, זאגט די גמרא ווייטער בעי רב פפא, האט רב פפא געפרעגט אן איבעיא, גנבה קטעה ומכרה מאי, וואס איז טאמער דער גנב האט גע'גנב'עט די בהמה, און ער האט אפגעהאקט די הענט, און נאכדעם פארקויפט, מי אמרינן מאי דגנב הא לא זבן, פון איין זייט קען מען זאגן, אז למעשה האט ער נישט פארקויפט אלעס וואס ער האט גע'גנב'עט, ממילא פעלט דא די מכירה, אדער אפשר ניין או דילמא מאי דזבן הא לא שייר למעשה האט ער אלעס פארקויפט אלעס וואס איז דא האט ער פארקויפט די האנט איז מער נישט דא, איז אפשר הייסט עס יא א גוטע מכירה תיקו, זאגט די גמרא די איבעיא בלייבט שווער, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, גנב ונתן לאחר וטבח, טאמער איינער האט גע'גנב'עט און ער האט ממנה געווען א שליח אויף צו שעכטן, אדער גנב ונתן לאחר ומכר, ער האט ממנה געווען א שליח אויף צו פארקויפן, וואס ביי די אלע ציורים עמיר שוין זעהן דארף מען צאלן ד' וה', ווייל דא זאגט מען נישט אין שליח לדבר עבירה, אדער גנב והקדיש, ער האט גע'גנב'עט און ער האט מקדיש געווען די בהמה, וואס אויך דא דארף מען צאלן ד' וה' לויט די ברייתא, ווייל מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים, פשט ברגע וואס מען איז מקדיש די בהמה איז כאילו מען האט פארקויפט פאר הקדש. וואס אפילו טאקע מ'האט געזען דף ע"ו אז מ'זאגט נישט די סברה איז דא ראשונים וואס פארענטפערן אז דארט רעדט זיך מ'האט מקדיש געווען די בהמה אלס קרבן איז ווען מ'איז עס מקדיש אלס קרבן ווי מ'האט דארט געזען די סברה אז די נאמען פונעם גנב בלייבט נאך אלץ אויפן קרבן פארדעם איז עס געווען זיין בהמה יעצט איז עס זיין קרבן איז פארדעם הייסט נישט מ'האט עס פארקויפט אבער דא רעדט זיך אז מ'האט מקדיש געווען לבדק הבית ווען מ'איז מקדיש לבדק הבית הייסט עס טאקע נישט זיינס און ממילא הייסט עס כאילו ער האט פארקויפט פאר הקדש איז ביי אזא ציור לויט די ראשונים האלט יעדער מען דארף צאלן ד' וה', אדער נאך א ציור זאגט די ברייתא גנב והקיף, פשט, ער האט פארקויפט די בהמה און מען האט אים נישט באצאלט גראד, נאר ס'איז געווען בהקפה אויף קרעדיט יענער וועט באצאלן לאחר זמן, איז אויך דאס, ביי אזא ציור הייסט עס אויך א מכירה עמיר שוין זעהן, מען דארף צאלן ד' וה', אדער גנב והחליף, ער האט געמאכט א קנין חליפין מיט די בהמה, דארף מען אויך צאלן ד' וה', ס'הייסט א מכירה, אדער גנב ונתן במתנה, ער האט עס אוועק געגעבן בחינם, הייסט עס אויך א מכירה מען דארף צאלן ד' וה', אדער גנב ופרע חובו, ער האט פורע געווען זיין חוב ער איז געווען שולדיג געלט פאר איינעם ער האט עס געגעבן פאר יענעם, דאס הייסט אויך א מכירה מען דארף צאלן ד' וה', אדער גנב ופרע בהיקפו, ס'טייטש ער איז געווען שולדיג פאר איינעם געלט בהקפה, לאמיר זאגן ער האט געקויפט סחורה פון יענעם ער האט נאכנישט געצאלט, איז צאלט ער יעצט מיט די בהמה, יעצט וואס איז דאס אנדערש פון גנב ופרע חובו? איז דא מפרשים וואס זאגן אז גנב ופרע חובו איז טייטש ער האט געבארגט געלט פון יענעם, און יעצט אנשטאטס געלט צאלט ער צוריק מיט א בהמה, איז דאס באמת, עס קען הייסן א מכירה, אבער דא אז ס'איז נישט געווען מיט געלט נאר ס'איז געווען סחורה, יענער האט אים געגעבן סחורה, און ער געט יעצט צוריק די בהמה, איז אפשר הייסט עס נישט קיין מכירה פון דעסוועגן זאגט די ברייתא ס'הייסט א מכירה מ'דארף צאלן ד' וה', אדער גנב ושלח סבלונות בבית חמיו, ער האט געשיקט פאר זיין כלה האט ער געשיקט מתנות, אמאליגע צייטן פלעגט מען שיקן פארן כלה מתנות, האט ער געשיקט די בהמה דאס הייסט אויך א מכירה, איז ביי די אלע ציורים משלם תשלומי ארבעה וחמישה דארף מען צאלן ד' וה', זאגט די גמרא מאי קמשמע לן, וואס די עיקר חידוש פון די ברייתא, זאגט די גמרא איז דא א חידוש אין די רישא איז דא א חידוש אין די סיפא מחמת דעם האט שוין די ברייתא געברענגט נאך דוגמאות, אשמועינן רישא, די עיקר חידוש פון די רישא איז גנב ונתן לאחר וטבח, דיש שליח לדבר עבירה, אז אפילו ווען מען איז ממנה א שליח צו שעכטן, איז יש שליח לדבר עבירה ווען עס קומט צו טביחה ומכירה, זאגט מען נישט אין שליח לדבר עבירה ווייל אף על גב דבכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה, הכא יש שליח לדבר עבירה מאי טעם האבן מיר שוין געזען די לימוד, וטבחו ומכרו שטייט מה מכירה דלא אפשר דלאו על ידי אחר, אזוי ווי א מכירה דארף מען צוקומען צו א צווייטן, אף טביחה על ידי אחר מחייב, די זעלבע זאך אז מען שעכט דורך א צווייטן איז מען אויך מחויב, ווייטער וואס די חידוש פון די סיפא, ואשמעינן סיפא, גנב, והקדיש, מה לי מכרו להדיוט, מה לי מכרו לשמים אז דאס הייסט א מכירה און מען דארף צאלן ד' וה'.